מיר האלטן ביי סעיף יו"ד צוואַנציק צוויי. איך האלט צוקומען צו פארשטיין פארוואס די עיקר שעבוד פון וואס די עיקר שעבוד אין מצרים איז געווען מאכן מאכן ציגל מאכן די לבנים איז די כלל פארוואס עס איז נוגע צו וויסן וואס איז געווען דער שעבוד ווייל די כלל איז אז קליפה זיך מתדמה לקדושה כקוף בפני אדם אז דאס וואס וואס דאס קליפה שטעלט זיך איז אויף דער נקודה וואס איז זייער נוגע אין קדושה איז אויף דעם שטעלט זיך העכער די קליפה מצד דעם אז מען פארשטייט אז קליפה האט זיך שטארק אנגעלייגט אז אידן זאלן מאכן לבנים אידן זאלן מאכן ציגל פארשטייט מען אז די עיקר זאך וואס איז נוגע אין עבודה פון א אידן איז מאכן ציגל ובכלל וואס איז דער עבודה פון אידן מאכן א דירה בתחתונים ברענגען די אלקות למטה בתחתונים דער רבי וויל דאס געבן צו פארשטיין וואס איז אזוי די וואס און וואס וואס אין וואס באשטייט די כוונה? וואס באשטייט דעם ענין צו צו אראפברענגען אלוקות למטה? וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט אז ס'פאראן צוויי כללות'דיגע עניינים אין דעם. וואס איז דער מעלה מאכן א דירה בתחתונים? וואס איז דער אויפטו אין אראפטראגן אלוקות למטה וואס איז נישטא אין עולמות העליונים? איין זאך איז אז דאס וואס אלוקות איז מער אין עולמות העליונים אין דעם ברענגט זיך נישט ארויס אז דער אייבישטער איז בלי גבול, ווייל עולמות העליונים לכתחילה זענען זאכן וואס זענען כלים צו אלוקות, זיי האבן א שייכות צו אלוקות. איז דאס אז דער אור אלוקי איז מער ביי זיי, ברענגט זיך נישט ארויס אז דער אייבערשטער איז ווי דער אור אלוקי איז בלי גבול. בכדי צו ארויסברענגען ווי דער אור אלוקי איז בלי גבול, וואו גיבט זיך ארויס טאקע דאס וואס דער גילוי אלוקי איז בלי גבול איז אין דעם וואס אפילו א תחתון וואס איז זייער ווייט פונעם אייבערשטן, א דומם, איז אויך דארטן קומט אן אלוקות, דאס איז איין זאך. צווייטער מעלה איז פאראן, און דאס האט זיך אויסגעדרוקט אין משכן זאגט ער. נישט אריינגיין אין די פרטים. דאס האט זיך אויסגעדרוקט אין משכן ווי דער אור אלוקי איז בלי גבול. דערנאך איז פאראן דאס וואס דער א צווייטער זאך, נישט וואס דער אור אלוקי איז בלי גבול, נאר א צווייטער ענין, נישט וואס אלוקות קומט אן און ווערט באוואוסט און נרגש בתחתונים, נאר דאס אז די מציאות התחתונים זענען מסכים צו אלוקות, זייער מציאות איז מחייב דער אמת פון געטליכקייט, דאס איז אן אנדער ענין, נישט וואס דער ענין פון אלוקות קומט אן ביז תחתונים, נאר די מציאות הבריאה אליין איז מוכיח אז ס'איז דא א געטליכקייט, דעם ענין הבריאה אליין איז אז ער איז א כלי צו אלוקות. ס'איז א פארקערטע ווארט פון די ערשטע ווארט. די ערשטע ווארט איז אז הגם דער תחתון איז נישט קיין כלי איז דער אלוקות איז בלי גבול. קומט אן אלקות אפילו אין א ארט וואס איז נישט קיין כלי. די צווייטע ווארט איז אפילו א זאך וואס לכאורה וואלט עס געדארפט זיין עפעס א דומם, אף על פי כן איז אפילו א זולת איז אויכעט א כלי צו אלוקות. אפילו א זאך וואס איז לכאורה זייער ווייט פון אייבערשטן איז ער אויכעט א כלי צו אלוקות. און די פארקערט, נישט וואס, נישט וואס.

וואו גיבט זיך ארויס דער בלי גבול פון אלוקות דווקא ווען מ'מאכט א דירה בתחתונים? וואו ברענגט זיך ארויס אז דער אלוקות איז ענין אמיתי, בשעת ס'איז דא א צווייטער וואס איז מסכים צו אים? און וואס זאגט אלטער און וואס זאגט דער מדרש אז וואס איז דירה בתחתונים ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געוואלט? מוז מען זאגן אז ס'איז דא דער ענין וואס מ'טראגט אלוקות למטה און דער ענין וואס דער נברא ווערט א כלי צו אלוקות, נישט אין דעם באשטייט די דירה בתחתונים וואס רעדט זיך אין מדרש. דערפאר זאגט ער אויך דער זאגט פריער די משכן איז געווען משכן האט זיך ארויס געבראכט ווי דער אור אלוקי איז בלי גבול אין בית המקדש האט זיך ארויס געבראכט ווי דער תחתון איז געווארן א כלי צו אלוקות אבער דער אמיתית ענין דירה בתחתונים וועט זיך ערשט אויפטאן לעתיד לבוא עס איז אן אנדערע סארט ענין וואס וואס אזא מין סארט דירה וואס סיי ברענגט נישט ארויס דער בלי גבול פון אייבערשטן און סיי דאס ברענגט נישט ארויס ווי אלוקות איז ענין אמיתי דאס הייבט ער אן זאגן אין סעיף יוד. זאגט ער אזוי, אין וואס באשטייט יע דער אמת'ער אופן פון דירה בתחתונים, וואו עס פירט זיך אויס דער תכלית פון נתאוה הקדוש ברוך הוא, וואו קען מען זאגען אזא מין סארט דירה, וואס דאס דער דירה איז, אז אז אז דער איינציגער טעם פארוואס איז דא דער דירה איז ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געוואלט, נישט אן ענין וואס באשטייט פון א געוויסער מעלה נאר ווייל אזוי כך עלה ברצונו אז ער זאל האבען דער דירה, נתאוה הקדוש ברוך הוא. זאגט די אלטע רבי, דאס זאגט על פי פשטות, עס איז דא נאך א פרט אין דעם, זאגט על פי פשטות הענין אז מען זאגט די ווארט נתאוה מיינט עס אז דער אז דער גאנצער זאך, דאס וואס ער וויל האבן א דירה דא, דאס איז וואס איז דער וואס איז דער גאנצער ענין אין דעם ווייל אזוי האט ער געוואלט. און וואו פירט זיך אויס אזא מין סארט דירה וואס דער די גאנצער דירה דאס וואס ער דאס וואס ער געפינט זיך בתחתונים איז נאר ווייל אזוי כך נתאוה, זאגט ער זאגט אלטע רבי אז זאגט אלטע רבי,

אז דער אז דאס איז אין דער נידעריגסטער נידעריגקייט. וואו געפינט זיך דער דירה בתחתונים אין דער נידעריגסטער נידעריגקייט? אין דעם תחתון שאין תחתון למטה ממנו, בענין הסתר אורו יתברך. די אלטער רבי זאגט אז דער דירה בתחתונים טייטשט דארט אין המשך הפרק אויף דער וואו דארף מען מאכן א דירה וואס איז דער נתאוה הקדוש ברוך הוא ער זאל האבן א דירה אין וואס פאר א סארט תחתון אזא מין סארט תחתון וואס איז די נידריגסטע נידריגקייט וואס קען נאר זיין. מען קען נישט מצייר זיין, ס'איז נישט שייך זאגן נידריגער פון דעם נידריגסטע. ס'איז די נידריגסטע נידריגקייט. אין וואס באשטי אין וועלכע ענין איז ער דער נידריגסטער? אין דער ענין פון הסתר אורו יתברך. דאס הייסט אז אזא מין סארט תחתון אין וואס ס'נישט שייך איז אז דער אור אלוקי זאל זיך הערן ביי דעם תחתון. ווייל אויב ס'איז אזא מין סארט תחתון אין וואס מצד דער בלי גבול פון אלוקות קען זיך הערן דארטן געטליכקייט, איז ער נישט די נידריגסטע נידריגקייט. קען נאך זיין נידריגער פאר אים. אויב ס'איז אזא מין סארט תחתון וואס מצד דעם וואס דער אייבערשטער איז בלי גבול קען זיך הערן אלוקות אויכעט דארטן, אלוקות קען לייכטן דארטן, קען מען מצייר זיין נאך א נידריגער תחתון, קען מען מצייר זיין אזא תחתון וואס איז נישט שייך איז, מען זאגט, ער זאגט איינער, מען זאגט דער נידריגסטער לגבי שכל, זאגט דער נידריגסטער וואס קען נאר זיין, דער ווייטסטער ווייטקייט פון שכל וואס קען נאר זיין, איז אימיצער וואס איז וואס האט נישט קיין שכל, איצטער, אבער אבער ער איז אזא מין סארט זאך וואס מען קען אים מאכן פאר א בעל שכל. צו אימיצער וואס פארשטייט נישט טאקע, אבער אימיצער וואס איז א רב, זייער א שטארקער בעל מסביר, קען ער מסביר זיין אויכעט, איז ער נישט בתכלית הריחוק פון דעם ענין, איז ער נישט די נידריגסטע נידריגקייט וואס קען נאר זיין. די אלטער רבי זאגט אז וואו דארף מען מאכן א דירה אין א תחתון שאין תחתון למטה ממנו. אזא מין סארט תחתון וואס נישט שייך איז זאגן זאגן נידריגער פאר אים. אויב ס'איז אזא מין סארט תחתון וויבאלד דער אייבערשטער איז בלי גבול קומט ער אן און זיין אור דערלאנגט ביז אזא תחתון, איז דאס נישט קיין תחתון שאין תחתון למטה ממנו, קומט דאך אויס אזא מין סארט נידעריגקייט וואס אלוקות קען יא לייכטן דארטן, אוודאי מצד אלוקות, אבער מצד אלוקות קען מען דערלאנגען אים, ס'איז דא א ענין וואס אז דער אייבערשטער איז בלי גבול, ס'איז דא דער אייבערשטער, דער אור אלקי איז בלי גבול, מצד דאס וואס דער אור אלקי איז בלי גבול קען מען דערלאנגען אים, וועט מען זאגן אז מ'קען נישט, אז מ'קען נישט אזא ווייטע זאך, דער אלטער רבי זאגט ניין, דער אייבערשטער האט געוואלט האבן א דירה וואס הייסט בתחתונים,

דאס איז די ערשטע זאך. איז אז תחתון שאין תחתון למטה ממנו בענין הסתר אורו יתברך. דעם אייבערשטנ'ס אור איז אינגאנצן מוסתר, אינגאנצן נישט מאיר און אינגאנצן נישט קענטיג אין דער תחתון, אין דער וועלט. און וחשך כפול ומכופל, יא, די ערשטע זאך איז אז דער תחתון איז, דאס איז אליין א מורא'דיגע ווארט, אז דער תחתון איז א תחתון שאין תחתון למטה ממנו, דאס הייסט אז עס איז דא אזא מין סארט תחתון וואס אפילו דאס וואס אלוקות קען נישט דערגרייכן דעם תחתון, אפילו דאס איז די אייבערשטער'ס בלי גבולות קען, אין תחתון למטה ממנו בענין הסתר אורו יתברך ס'איז ניט שײַכות בײַ אים קײן שום ענין פֿון התגלות אלוקות. ער איז אין גאַנצן װײַט פֿון דעם ענין פֿון התגלות אלוקות. און אַזױ װאָלט געקענט סתּם אַז װי אַזױ זאָגט אין תּניא אַז דער נברא פֿילט זיך כּאילו הוא דבר נפרד בפֿני עצמו, דער נברא פֿילט זיך אַלס אַ אַלס אַ אײגענע זאַך. פילט זיך נישט אז ער קומט אלס המשך צו עפעס, ער פילט זיך אלס א אלס א נברא בפני עצמו, דאס איז איין זאך, הסתר אורו יתברך, דער אמת איז נישט מאיר, און אינגאנצן נישט מאיר, עס איז נישטא קיין, נישט נאר עס איז נישט מאיר לפועל, עס איז נישט שייכות אז עס זאל דארטן מאיר זיין דער אמת, אינגאנצן נישט, איז דאס קען נישט זיין נידעריגער, אויב עס איז אינגאנצן נישט מאיר אלוקות, עס איז נישטא קיין געטליכקייט בהרגש דארטן קען נישט זיין נידעריגער, אז עס איז אינגאנצן נישטא, און עס איז נישט שייכות אז עס זאל זיין. איז דאס אינגאנצן א העדר מוחלטת, איז דאס נישטא, ס'איז נישט מאיר דארטן דער אמת און אלוקות, דא א תחתון, א מציאות, א וועלט, א מענטש וואס פילט נישט אלוקות, דערנאך איז פאראן, דער אלטער רבי זאגט ווייטער, אז ס'איז א חשך כפול ומכופל, וואס איז דער חשך כפול ומכופל? אז דער מענטש נעמט אן, ער קאכט זיך אין זיך, ס'איז נישט גלאט אזוי וואס ס'איז דא א מציאות וואס דערהערט נישט אלוקות, ס'איז א שלילה, ער דערהערט נישט געטליכ, ער דערהערט נישט דער אמת, און לפועל איז דא א גאנצע קאך אינעם הסתר, ס'איז א גאנצע. ס'איז א גאנצע, נישט נאר מ'דערהערט נישט דער אמת פון געטליכקייט, נאר ס'איז א גאנצע וועלט וואס איז א געשמאקע וועלט, א אינטערעסאנטע וועלט, ס'איז א חשך כפול ומכופל, מ'נעמט אן דער זאך וואס איז באמת איז דאס קיין זאך נישט, באמת איז דאס א זאך וואס האט קיין מהות נישט, מ'נעמט עס אן פאר א ענין, מ'קאכט זיך אין דעם, און מ'לעבט אין דעם, מ'נעמט עס אן פאר א דבר חשוב, דאס איז א חשך כפול ומכופל, מ'נעמט אן דעם הסתר אלס א מציאות. די ערשטע זאך בענין הסתר אורו יתברך איז אז דער אור איז מוסתר, דער אור איז נישט דא נישט מאיר, ס'איז נישטא קיין גוטס, נישטא קיין הרגש אלוקי. דערנאך איז פאראן דא ס'א חשך כפול ומכופל, ס'א מ'נעמט אן דער חשך פאר א, שמים חשך לאור, מ'נעמט עס אן פאר א מציאות, פאר א זאך, פאר א וועזן, ס'איז דא א גשמיות'דיגע לעבן. דערנאך זאגט דער אלטער רבי עד שהוא מלא קליפות וסטרא-אחרא, ביז אז דער נברא איז פול מיט קליפות וסטרא-אחרא, דער רבי דארף טייטשן, וואס הייסט קליפות וסטרא-אחרא? שהן נגד הוויה ממש, די מציאות קליפות וסטרא אחרא איז, וואס זיי זענען, זיי זענען קעגן דעם אייבערשטן, לאמר אני ואפסי עוד, די עצם זאך חושך א, די עצם קאכן זיך אין עולם הזה, אז עולם הזה איז א געשמאקע זאך, דאס איז אויכעט א א דבר נוסף איבער דעם ענין פון הסתר אורו יתברך, הסתר אורו יתברך, מען דערהערט נישט די גוטסקייט פון אלוקות, מען דערהערט, פיין, מען הערט נישט, פאר עמיצער וואס ער דערהערט נישט, דאס מיינט נישט אז ער וועט מאכן, ער וועט דערהערן דער גוטסקייט פון עולם הזה, מאכט מען חושך כפול ומכופל, ער נעמט אן עולם הזה פאר א גוטע זאך, שמים מר למתוק, דערנאך איז פאראן, דאס איז נישט קעגן אלוקות.

דערנאך זאגט ער ווייטער, און אדרבה ער איז פול מיט קליפות וסטרא אחרא. קליפות וסטרא אחרא ה', וואס איז די מציאות פון קליפות וסטרא אחרא, וואס זייער גאנצער וועזן שטעלט מיט זיך פאר דער הרגש פון אני ואפסי עוד. דעם סאמע היפך פון אלוקות נגד הוויה ממש. אלוקות איז אז הוא לבדו הוא ואין זולתו. וואס איז קליפות וסטרא אחרא? קליפות וסטרא אחרא איז דעם הרגש, דארט רעדט עס נישט, דאס איז לכאורה נישט דעם ענין פון קליפת נוגה, ער רעדט דעם עצם מהות פון קליפות וסטרא אחרא איז דער הרגש אז אני ואפסי עוד, אז אויסער מיר עקזיסטירט קיין זאך נישט. קעגן, נגד הוויה ממש.

וואס דאס איז נגד הוויה ממש, און דארט האט דער אייבערשטער געוואלט האבן זיין דירה לו יתברך, אין אזא מין סארט תחתון האט דער אייבערשטער געוואלט האבן א דירה לו יתברך, מיר זעען באלד וואס דער רבי זאגט שפעטער, דער ברענגט לגבי לבנים, אז מיר זאגן אים, הא? דער אור איז נישטא מצד דער נברא, אזא מין סארט נברא וואס איז שפעטער זעהן ווי מאכט מען די דירה, אבער דער רבי זאגט, דא זאגט ער אז ער איז און אדרבה ער איז פול מיט קליפות וסטרא אחרא וואס זייער גאנצע וועזן שטעלט מיט זיך פאר דער הרגש פון אני ואפסי עוד, דער ענין פון אני ואפסי עוד איז היפך אלוקות, דאס איז עבודה זרה, זאגן אז עס איז נישטא קיין געטליכקייט אויסער אלוקות, דאס איז שלילה. דער עצם נברא, און דאס קען, דאס וועט דער רבי זאגן שפעטער, לאמיר לערנען די נעקסטע שורה, ווי דארט אין אזא מין סארט וועלט, ערשטנס וואס פאר א וועלט רעדט זיך דאס, אזא מין סארט וועלט וואס דארטן ערשטנס בכלל נישט מאיר קיין געטליכקייט, נישט נאר ס'איז לפועל נישט מאיר, ס'איז נישט שייך עס זאל זאל מאיר זיין, ס'איז אזא מין סארט, אזא מין סארט תחתון, מ'דארף עס פארשטיין ווי אזוי, ווי אזוי דא אזא זאך, אבער לפועל זאגט אז ס'איז דא אזא מין סארט זאך, אז פאראן א מציאות וואס אפילו דאס וואס דער אייבערשטער איז בלי גבול, אור אלוקי איז בלי גבול, קומט עס נישט אן צו אזא מין סארט, אזא מין סארט פלאץ. קומט קומט עס נישט אן צו דעם תחתון, איז דער תחתון איז נישט שייך אז עס זאל מאיר זיין ביי אים אלוקות, און דערנאך ס'איז דא א חושך כפול ומכופל ער האלט עס איז א געשמאקע וועלט, אזוי וואלט געקענט זיין, באמת אלוקות די איינציגער גוט איז געטליכקייט ס'איז נישטא קיין אנדערע גוט, דאס די איינציגער גדולה איז אלוקות, דאס הערט זיך נישט אלוקות, וואלט געקענט זיין א וועלט וואס איז דארטן נישט מאיר אלוקות, אבער נישט אז ער איז א גדול, נישט אז ער האט אין זיך געשמאק, אז ער איז א, א, אז ער איז טעים, א, אז ער האט אין זיך חמדה ותענוגי עולם הזה. נאר א חושך כפול ומכופל, דער וועלט שטעלט אין זיך פאר אלס א געשמאקע זאך אליין, ס'איז דא וואס צו אריין לייגן זיך דא. און דערנאך איז פאראן וואס דער וועלט פילט, וואס דער הרגש אז ס'נישטא חוץ פון אים, אז ס'נישטא קיין געטליכקייט, חוץ פון מיר גארנישט נישטא, דאס איז דער, דאס איז שוין קליפות וסטרא אחרא. ס'איז פאראן דער תחתון אליין, וואס אים איז נישט מאיר אלוקות און ער איז א יש, א חומרי, וואס וואס האט אין זיך זיין אייגענע, זיין אייגענע כח, דאס איז דער תחתון, דערנאך איז פאראן אז דאס וואס דער תחתון איז פול מיט קליפות וסטרא אחרא. אין דער תחתון, אין דער וועלט, דארטן וויל דער אייבערשטער אז מען זאל מאכן פון דער וועלט א דירה פאר אים, א זאך וואס זאל זיין א פלאץ וואס דער גאנצער מהות פון דער פלאץ זאל זיין אן ארט אז עס זאל מאיר זיין דעם אמת'ן געטליכקייט. אין אזא מין סארט וועלט וואס דער גאנצער, ס'איז א אזא מין סארט וועלט וואס קען דארט נישט מאיר זיין קיין אור אלוקי, און ס'איז אזא מין סארט וועלט וואס עס איז שמים חשך לאור, און דאס איז און דאס איז זיין מציאות, דאס איז דאס פאר א נברא, אין אזא סארט נברא איז דארטן זאל ווערן א דירה לו יתברך. זאגט דער רבי אזוי, ווען א איד נעמט די עניינים תחתונים, וואס זענען פול מיט קליפות וסטרא אחרא, וועלכע זענען מנגד צו אלוקות, קליפות וסטרא אחרא זענען פשוט בניגוד צו אלוקות, א איד נעמט די עניינים תחתונים וואס זענען מנגד צו אלוקות, און דארט מאכט ער אויף א דירה לו יתברך. ניט דורך זוכן מגלה זיין דעם טוב און קדושה וואס זאל זיין באהאלטן אין זיי פון פריער, ווייל אדרבה זייער גאנצער וועזן איז נגד הווי' ממש, איינער וויל מאכן פון א צווייטן א מענטש, איינער וויל מחנך זיין א צווייטער מענטש, און וואס איז דער וועג אויף דעם, מען דארף ארויסהאבן און ארויסברענגען געוויסע נטיות אין דער מענטש וואס בעצם קען ער זיך קען ער בעהעיוון, קען ער זיין א מענטש.

אזוי אז די דירה צום אייבערשטן ווערט געשאפן אויסשליסליך מצד דער עבודה פון אידן אין אן אופן פון התחדשות. דער רבי זאגט דא עטליכע פרטים דא, אבער איך וויל זאגן אז ס'איז פאראן אין דער אין דער נברא אין דער תחתון אליין איז פאראן, ווי מ'זאגט פריער, ס'איז פאראן צוויי נקודות אין דער תחתון, ס'איז פאראן דער עצם מציאות פון דער וועלט, א גוף א גשמי, וואס איז א רקיע א שמים, דערנאך אין דער רקיע איז דא א הסתר, דארט איז נישט מאיר אלוקות.

דאָ זאַכן וואָס זײַנען מושך אבק, וואָס זײַנען מושך דאָסט. דער וועלט מצד עצמו איז נישט קליפה וסטרא אחרא, דער וועלט מצד עצמו איז נישט אני ואפסי עוד, דאָס איז עבודה זרה ממש, דאָס איז קליפה. דער וועלט אַליין איז אַ תחתון וואָס וואָס ווען מע דאָרט, דאָרט איז נישטאָ קיין אור אלוקי. אַ פּלאַץ וואָס איז נישטאָ קיין אור אלוקי, און ס'אַ פּלאַץ וואָס איז אַ חושך כּפול ומכופּל, דער געשמאַק פון עולם הזה איז דאָרטן נרגש, דאָס איז נישט, דאָס איז נישט נגד הוויה. ניין, ער, ס'איז דאָ זײַן מציאות. בטבע וואס וואס וואס וואס קלעבט זיך ארום אים? בטבע וואס וואס צו וואס איז ער מושך? איז ער מושך צו א זאך וואס זאל שולל זיין א זאך אויסער אים? א זאך וואס דארט איז בכלל נישט מאיר דער אור אלוקי און ער האט זיין אייגענער מציאות ער און אויסער זיין מציאות פילט ער גארנישט נישט וואס זיין מציאות איז זאגן אז ס'איז נישטא קיין געטליכקייט ער פילט נאר זיין מציאות נישט וואס ער איז קעגן דעם אייבערשטן אבער ער פילט נאר זיין מציאות. און וואס איז וואס אזא מין סארט מציאות וואס מאנט זיך ארויס מצד אזא מין סארט מציאות? דאס איז דער פאסיגער ארט וואס דארטן זאלן זיך קליפות אריינקלעפן. מצד דער מצד דער מצד דער טבע און תכונות פון עולם הזה איז ער אזא מין סארט וועלט וואס וואס וואס דארף דארטן זיין מצד זיין טבע דארטן דארף זיין קליפות וסטרא אחרא. און א איד דארף איבערבייטן דער זאך מבטל זיין דעם ענין מבטל זיין די קליפות וסטרא אחרא און מאכן אז דער וועלט וואס זאל וואס זאל וואס זאל דער נברא זאגן הוא לבדו ואין זולתו. וואס זאל דער תחתון, וואס דער תחתון איז מצד עצמו, מצד זיין תכונה, מצד זיין טבע, וואס מאנט זיך ארויס פון אים, ער זאל זיין א כלי צו קליפות, און מאכן אים א כלי צו אלוקות? נעמען א זאך וואס מצד זיין, מצד זיין טבע, דארף ער זיין א כלי צו קליפות, און צוברעכן דעם ענין אין אים, וואס מצד אים איז ער א כלי צו קליפות, און מאכן אים א כלי צו אלוקות? איז דער רבי וויל ארויסברענגען ווען מ'זאגט דער ווארט איז ער ברענגט שפעטער פון פון זאגט דער ווארט צו לגבי כלי חרס זאגט מען אז אז אז פאראן אז מ'נעמט וואס איז אז מ'זאגט דער ווארט צוברעכן אוועק מבטל זיין דער זאך איז אז ס'דא אביסל די גמרא זאגט לגבי כלי חרס אז די בליעה וויבאלד די בליעה איז אז התורה העידה אז אין אינו יוצא מידי דופיו לעולם אז די בליעה סיידן מ'איז מחזיר די זאך לכבשן, יעמאלט פנים חדשות באו לכאן, איז פאראן אז דער זאך מצד עצמו שטייט אין א געוויסער סארט צורה, נאר מ'קען, מ'דארף, מ'דארף צוברעכן נישט עפעס א חיצוניות'דיגע זאך, א חיצוניות'דיגע, א חיצוניות'דיגע צורה וואס איז נתלבש געווארן אויף דער זאך, מ'דארף צוברעכן און מבטל זיין אז, אז א, א זאך וואס איז לכאורה זייער א חלק פון דער זאך, און דאס דארף מען צוברעכן און מבטל זיין און מאכן דער זאך אליין א כלי צו אלוקות. לאמיר זען פשט וואס ער ווי ער זאגט עס. די ווארט וואס ער וויל זאגן איז אזוי, אזוי אז א דירה צום אייבערשטן ווערט געשאפן אויסשליסלעך מצד דער עבודה פון אידן אין אן אופן פון התחדשות. איז דאס וואס דער תחתון נעמט א נברא וואס מצד עצם מהותו האט ער קיין שייכות נישט מיט אלוקות, און דער איד נעמט דאס און מאכט דערפון א דירה לו יתברך, איז דער, ווער האט פון דער, מצד וואס איז דער תחתון געווארן א דירה לו יתברך, געווארן א כלי צו אלוקות, נאר ווייל א איד האט עס אויפגעמאכט. דאס איז א חידוש. אויב מען רעדט לגבי מען רעדט לגבי דער משכן מיטן בית המקדש, פארוואס איז איז דאס, ס'איז דא אזא ענין, דער ס'איז פאראן דער אור אלוקי, דער אייבערשטער'ס אור איז בלי גבול, ס'איז פאראן דעם ענין אין סדר השתלשלות, דעם ענין אין וועלט אז דער אייבערשטער'ס אור איז בלי גבול. איז דער איד האט נישט אויפגעטאן א נייעס, דער איד האט נאר ארויסגעבראכט א ענין וואס איז שוין פאראן, ס'איז שוין פאראן דעם רב, ס'איז שוין פאראן דער כח המשיכה פון דער רב.

ס'איז פארהאן איינער צו לערנט א גמרא, ס'איז א שווערע גמרא און ער דארף ארויס, און מען דארף ארויסהארעווען די פשט דארטן פון די גמרא, האט ער נישט אויפגעטאן א נייע זאך, ס'איז געווען דארט, אוודאי ס'איז געלעגן דארטן די פשט, ס'איז געלעגן דארטן דער עומק, נאר מען דארף עס ארויסברענגען, אוודאי נעמט מאכן די משכן האט גענומען ארבעט, אבער איך זאג ס'איז נישט קיין נייע זאך, ס'איז דא דער ענין וואס דער אייבערשטער איז בלי גבול, נאר מען דארף עס ארויסברענגען. דארף עס ארויסברענגען, מען דארף מאכן זיכער אז דער כח זאל פועל זיין, אבער ס'איז דא דער כח המשיכה פון אלוקות, מען דארף עס נישט אויפמאכן, ס'איז דא דער כח המשיכה פון אלוקות, און מצד דער כח המשיכה דארף דער נברא זיין א כלי צו אלוקות, נאר מען דארף ארויסברענגען דער כח המשיכה, מען דארף קענען, דארף עס קענען טון, מען דארף עס ארויסברענגען, ס'איז נישט קיין נייעס אז א איד האט אויפגעטון און געמאכט דער וועלט א דירה לו יתברך. מה שאין כן אז מען זאגט אז מען נעמט א נברא וואס דער נברא מצד עצמו איז האט טאקע קיין שייכות נישט צו אלוקות, און א איד נעמט עס און און נעמט א חפץ גשמי בעולם און נוצט עס לשם שמים, צו א איד נעמט א אתרוג און טוט א מצוה מיט דעם, דאס וואס דער אתרוג איז איז געווארן א כלי צו אלוקות איז דאס א נייע זאך וואס איז נישטא קיין שום ענין וואס. ער האט עס נישט וואס א איד האט עס געטאן דורך דעם וואס ער האט עפעס ארויסגעבראכט עפעס וואס איז פאראן, ער האט דא אויפגעמאכט א נייע זאך, ער האט דא געמאכט א נייע זאך, א נייע ענין. דאס וואס איצטערט דער אתרוג איז געווארן א כלי צו אלוקות איז דאס א נייעס וואס דער איד האט אויפגעמאכט, ס'איז נישט געווען פריער אזא זאך. ווען זאגט מען מ'דארף מגלה זיין? ער וועט זאגן שפעטער וואס ברענגט דער ווארט צוברעכן, דאס וועט ער זאגן שפעטער וואס. דער סטרא אחרא, דער קליפות וסטרא אחרא דארף מען צוברעכן, אבער דאס דאס וואס דער נברא איז געווארן א כלי צו אלוקות, דאס איז היפך טבעו לגמרי, און ס'איז נישטא קיין שום ענין וואס מצד אים מאנט זיך ארויס אז דער זאך זאל זיין א כלי צו אלוקות. דאס וואס ס'ווערט אזוי איז אלץ ווייל דער איד האט עס אויפגעטאן, דער איד טוט אויף א נייעס, ער מאכט אויף א נייע זאך.

איך פארשטיי אבער ער זאגט אין דער פנים, די הערה איז א הערה אויפן פנים, ער איז נישט צוברעכן און מבטל זיין די קליפות, זיי צוברעכן אינגאנצן, אוודאי ער זאגט ווייל דער נברא כל מהותו איז זיין א כלי, איז זיין א כלי צו דער צו דער צו דער צו די קליפות, ער זאגט אז דער עולם איז לשון תניא איז מלא קליפות וסטרא אחרא, ער ברענגט שפעטער לשון אין פרק ז' אז עולם הזה איז רובו ככולו רע, וואס איז רובו ככולו רע?

וואס פאר וואס איז דער תחתון ער זאגט נאר די עצם דער אלטער רבי זאגט א לשון אין תניא דאס דער אלטער רבי'ס אויפטו אז ס'איז דא אזא תחתון וואס וואס דער אלטער רבי זאגט אויף אן ער זאגט תחתון שאין תחתון למטה ממנו בענין הסתר אורו יתברך ס'איז דא אזא מין סארט מושג פון א תחתון וואס איז נישטא נידעריגער פאר אים אין דעם ענין פון הסתר אורו יתברך דאס הייסט

אין דעם ענין פון גילוי אלוקות איז פאראן א ארט וואס ס'איז תחתון אין דעם ענין, וואס הייסט תחתון? אז ס'איז נישטא נידעריגער, ס'קען נישט זיין נידעריגער. וואס ווי? נישט אזא מין סארט תחתון. אבער נישט.

פארלירן דער ווארט וואס זאגט אין דער פנים, און דער פנים וויל ארויסברענגען אז דער, דער, דאס וואס דער תחתון ווערט א כלי צו אלוקות ווערט א דירה לו יתברך איז אן אויפטו וואס א איד טוט אויף, א נייע זאך, א איד טוט אויף א נייע זאך, נעמט א נברא וואס מצד די תכונות פון דער נברא איז ער היפך אלוקות ממש, אדער ער האט קיין שייכות זיין א כלי צו אלוקות, מען נעמט, מען נעמט א ווילדער אינגל,

אבער דער טייטש פון ווילדקייט מיינט נישט נישט לערנען. א ווילדער אינגל קען נישט לערנען, בפשטות. אבער דער טייטש פון ווילדקייט איז נישט נישט לערנען. אז מען איז ווילד, דער גרעסטער סתירה צו לערנען לכאורה איז זיין ווילד. אז מען איז ווילד, איז דאס דער גרעסטער היפך פון לערנען. אבער עס איז נישט מחייב, אבער מען קען זיין ווילד אבער מ'וועט קענען זיצן און לערנען. דאס וואלט געווען א פלא. אז מען וואלט קענען מאכן אזא פלא, נעמען ווילדקייט, און אנשטאט אז ווילדקייט זאל זיין א זאך וואס זאל זיין א סתירה צו לערנען, וועט ווילדקייט זיין א סיבה צו זיין דער גרעסטער מחדש בתורה. אזא מין סארט פלא, דאס וועט אלעמאל בלייבען א פלא אזא זאך, דער קינד וואס האט קיין שייכות, ער איז געבליבען ווילד, און אף על פי כן זיצט ער און לערנט. דאס וויל דער רבי דאס וויל דער רבי אויס אזא מין סארט דער אויפטו, מען מאכט, מען מאכט א נייע זאך, מען נעמט א תחתון וואס מצד דער גדר פון דער תחתון איז היפך אלוקות ממש, ער האט ליב זיין מציאות און און ס'איז נישט שייך ס'זאל אים נוגע זיין עפעס אנדערש, אויסער דער געשמאק פון עולם הזה קען עס קען ביי אים נישט נוגע זיין עפעס אן אנדערע זאך, דאס איז זיין וועלט, ער פילט עולם הזה, דאס איז זיין געשמאק,

עס איז נישט שייך ביי אים. א גשמיות'דיגער מענטש, ער פילט נאר די גוטס פון עולם הזה. מער פון דעם פילט ער אינגאנצן נישט. איז בפשטות, אזא מין סארט מציאות איז דער גרעסטער סתירה צו אלוקות. אזוי ווי א ווילדער אינגל האט נישט שייכות צו זיצן און לערנען, אויב ער איז ווילד וועט ער נישט, דאס מיינט נישט אז ווילדקייט מיינט נישט לערנען, אבער אויב מען איז ווילד איז דער תוצאה מוכרחת וואלט געדארפט זיין אז מען קען זיך נישט אוועקזעצן ביי א ספר. וועט מען נעמען א ווילדע זאך און דווקא ער וועט נעמען דעם תכונה פון ווילדקייט און וואס וואס וועט זיין זיין גאנצע ענין דווקא זיצן און לערנען מיט א חיות. נישט דורך מבטל זיין דעם ענין פון ווילדקייט, אט דער ווילדקייט וואס לכאורה וואלט געדארפט זיין ביי אים פול מיט נארישקייט, איז דער ווילדקייט פול מיט זיצן און לערנען און טון גוטע זאכן. מען נעמט א יש וואס מצד זיין תכונות פילט ער נאר גשמיות עולם הזה און דער געשמאק פון וועלט, און דאס איז זיין מציאות, ער איז א בשר, א גשמי, א בשרי, און ער קען נישט האבן קיין השגה אין דער טוב פון אלוקות, ער קען אפילו נישט מצייר זיין וואס הייסט אלוקות איז גוט, זיין גאנצע וועלט איז אין די גוטס פון עולם הזה, מער קען ער נישט וויסן. און דער נברא, מאכט מען א מצוה מיט דעם, טוט מען, נוצט מען דאס פארן אייבערשטן, מאכט מען אים א דירה לו יתברך. דער גשמיות'דיגע זאך. מען נעמט אוועק די קליפה זייט פון אים. זאגן מיר דער משל, מען נעמט א ווילדער אינגל, מצד דעם וואס ער איז ווילד, און ממילא איז, איך ווייס, מאכט ער, מאכט ער היזק, און ער טוט פארשידענע זאכן, פארהאן דער עצם תכונת המציאות, ער איז א ווילדער,

און נישט זיין אינטערעסירט אין אלוקות. מען נעמט דער יש, דער תחתון, וואס מצד עצמו איז ער הסתר אורו יתברך, און ער ווערט א דירה לו יתברך. איז דער זאך ס'איז א פלא, ס'איז א חידוש, ס'איז א אויפטו מאכן אזא זאך. ס'נישט, נעמט עפעס א, א מלמד, עס קען זיין צוויי אופנים וואס א מלמד קען טון, אדער מאכן דער קינד אויס ווילד, געפינען אז ער לאו דווקא דארף זיין ווילד,

זאגט ער אזוי, און אט איז דער ענין אויפצומאכן א דירה לו יתברך אויך דארט וואו די נבראים תחתונים זענען נגד השם ממש, האט ניט קיין טעם אין שכל און עס האט ניט קיין ארט מצד בחינת הגילויים, זאגט ער אזוי, מצד בחינת הגילויים קען נישט זיין אזא זאך, און עס האט נישט קיין טעם אין שכל. און זאגט ער אזוי, היות אז דא איז ניט שייך צו פועל זיין אין זיי ניט דורך המשכת האור, קען נישט ממשיך זיין ער, פארוואס ווייל דער אור אלוקי קומט נישט אן צו דער נברא, און אפילו ניט דורכן שרש הכלים, וויבאלד אז זיי קענען ניט זיין קיין כלים צו אור כנל, זיי קענען נישט זיין קיין כלים צו אלוקות. און ווי קען דאס יא זיין? דאס קען אויפטאן ווערן בלויז מיטן כח וואס קומט פון עצמות יתברך אליין, וואס ער איז דאך דער וואס נתאווה צו דער דאזיקער דירה, פארוואס וואס איז דער כח פון עצמות, ווארום הוא לבדו בכוחי ויכולתי לברוא יש מאין ואפס המוחלט ממש. רבי זאגט אז און אט דער כח האט ער געגעבען כביכול צו אידען אז אויך זיי זאלען קענען אויפמאכען א דירה לו יתברך בתחתונים אין אן אופן פון א נייע שאפונג לגמרי כנל. ער איז מדמה פונקט אזוי ווי מאכען דער יש באשאפען דער וועלט איז אן ענין פון יש מאין וואס איז נאר בכח העצמות נאר ב הוא לבדו בכוחו ויכולתו לברוא יש מאין על דרך זה מאכען דער וועלט א דירה לו יתברך איז דער זעלבער פלא. מאכן דער וועלט א דירה לו יתברך. דער אלטער רבי זאגט אזוי ווי מאכן דער יש יש מאין ואפס איז נישט איז נישט גלאט אזוי וואס איז א פלא זאגט לו בפשטות אז אז איך זאג זאג אז יעמיצער האט אז מען האט די רעגלער דוגמא וואס ער ברענגט אין מאכן א חידוש איז די פון זריקת אבן אז דער אבן מצד עצמו קען נישט פליען דער מענטש ווארפט אים טוט ער אויף א נייעס אין דעם אבן נישט ער ברענגט ארויס עפעס א זאך וואס דער אבן האט אין זיך שוין בכח צו פליען ער טוט א נייעס אין דער אבן דאס הייסט נישט קיין התחדשות אבער ווייל הגם מצד דער אבן קען ער נישט פליען נאר מצד דער כח היד, דער מענטש האט בכח אז דער אבן זאל גיין פליען, איז עס נישט קיין התחדשות. התחדשות הייסט, פארוואס וואס מען האט אנגערופן דער ווארט חידוש? דער ווארט חידוש הייסט אז עס איז נישטא קיין שום אפשריות אויף דעם ענין, עס איז נישטא קיין שום הכשרה אויף דעם ענין. אז מען זאגט, דאס איז דער אמת'ער ווארט, דער מושג פון חידוש, אזוי ווי מען זאגט אין תניא, פארוואס ווערט ווערט זיי האבן מדמה געווען בריאת שמים וארץ צו עשיית כלים, עשיית מאכט פון א גולם מאכט מען א כלי.

מען האט נישט אויפגעטון א נייעס, מען האט דעוועלאפט די הכשרה וואס איז דארטן דא פון פריער, איז די זעלבע זאך אז אימיצער אז מען האט די כח ווארפן א שטיין, ס'איז א נייעס אז די זאך איז געפלויגן, ס'איז א נייעס אז ס'איז געפלויגן, ס'איז געווען די הכשרה אויף דעם, ס'איז געווען די אפשרות אז די זאך זאל פליען, נישט מצד דער אבן, מצד די כח, איז וואס איז דער גרעסטער חידוש אז דער אייבערשטער קען באשאפן א וועלט, האט ער די כח לברוא, וואס איז אזוי דער חידוש אז באשאפן יש מאין, ואפס המוחלט איז דארף מען אנקומען צו עפעס א כח, דער אמת איז אז ס'איז נישטא עפעס א כח, דער וועלט איז נישט באשאפן געווארן מצד הכח, דארף פארשטיין דער הסבר, דארף דאס וואס דער וועלט איז געווארן איז נישט ווייל ס'איז דא א כח וואס קען, מצד דער כח קען דער קען דער וועלט נישט ווערן. זאגט דער פשט דער דוגמא וואס וואס וואס מען זאגט אויף דעם, אז איר וואלט אוודאי דער אייבערשטער האט א כח צו באשאפן, ס'איז פארהאן דער דיבור אלוקי ויאמר אלקים יהי אור, אבער דער דיבור אלוקי איז נישט בערך אז זאל אויפמאכן אז דער וועלט זאל ווערן באשאפן פון אים, פונקט אזוי ווי מען וועט זאגן אז א מענטש אז א דבר רוחני נישט פועל אויף א דבר גשמי.

דאס הייסט מען נעמט אים א האנט און מען רוקט עס, דאס איז נישט קיין התחדשות, פארוואס איז נישט קיין התחדשות, ס'איז א נארמאלע זאך, אז מען אז די האנט רוקט עס דארף עס גיין, משא"כ אז די אייבערשטער זאגט יהי רקיע דאס איז א דיבור אלוקי, פארוואס זאל א טיש גשמי ווערן פון פון א דיבור יהי רקיע, דער גשמיות'דיגער טיש ווערט נישט בארירט פון פון רוחניות, פון געטליכע זאכן, גשמיות'דיגע טיש איז א מישוש. איז דאס וואס עס ווערט א גשמיות'דיגע נברא פון א דיבור יהי רקיע, דאס איז א יש מאין ואפס המוחלט, דאס איז א פלא, דאס איז הוא לבדו, דאס איז נישטא קיין שום עלולות נישט אויף דעם ענין, ס'איז בכללות דעם ווארט, אז מ'זאגט די ווארט התחדשות ס'הייסט נישטא קיין שום פאטענשאל, נישט נאר פאטענשאל אין אונזער וועלט, ס'נישטא קיין שום כח וואס מצד דעם קען זיין דער זאך. איז על דרך זה זאגט דער רבי אויך, און פארוואס טאקע קען דער וועלט ווערן יש מאין? ס'קלעבט טאקע נישט, אבער דער אייבערשטער קען טון זאכן וואס האבן נישט קיין קלעפ, אפילו ס'קלעבט נישט אז עס זאל ווערן א יש מאין ואפס המוחלט, ס'קלעבט נישט אז דער נברא זאל אז עס זאל ווערן א יש, אף על פי כן אז דער אייבערשטער איז נישט מוגבל אז ער דארף טון דווקא זאכן וואס האבן א קלעפ, על דרך זה, מ'נעמט א נברא אין עולם הזה זאל ער ווערן א כלי צו אלוקות איז א תרתי דסתרי ממש, וואס קלעבט אינגאנצן נישט אזא מין סארט זאך, ווייל מצד אחד וואס איז דער נברא, דער נברא איז א תחתון, וואס הייסט א תחתון אז ס'נישט שייכות צו אלוקות, און אף על פי כן. קום איך און איך נעם א זאך וואס האט נישט קיין שייכות מיט דעם און איך מאך דעם א כלי, איך מאך א וואס זאל זיין זיין גאנצע מציאות א דירה פארן אייבערשטן, דאס איז א תרתי דסתרי ממש, ווי כ, דאס איז א יש מאין, ס ק, ס, דאס וואס ס'ווערט דער דירה איז נישט דא קיין שום הכשרה נישט, נישט מצד דער יש און נישט מצד כוחות וואס א מענטש האט אז ס'זאל ווערן א דירה, און פארוואס קען עס יא זיין? ווייל דאס וואס דער רבי זאגט דא, ס'איז דא דער כח העצמות וואס מצד דעם קען אלץ זיין, מצד דעם איז נישטא קיין כללים, מצד דעם איז נישטא קיין, דארף עס נישט קלעבן, קען מען נעמען א נברא וואס מצד עצמו דער נברא האט קיין שייכות נישט צו אלוקות, ביחד עם זה וואס ער האט קיין שייכות נישט צו אלוקות, וועט ער זיין א דירה לו יתברך. נישט מען וועט ארויסברענגען ווי דער נברא איז שייך צו אלוקות, הגם אז ער האט נישט קיין שייכות וועט ער זיין א דירה צום אייבערשטן, דאס איז אן אנדערע זאך. און דער רבי זאגט, דער כח האט ער געגעבן כביכול צו א אידן. על כל פנים, וואס האט מען פון דעם? איז דער דירה, אויף דעם זאגט די אלטע רבי די ווארט נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, די ווארט נתאוה. אויב מען זאגט דא אויב דער דאס איז מען קען נישט זאגן אז דער עפעס א טעם פארוואס די אייבערשטער האט געוואלט האבן אזא מין סארט דירה. אין דעם דירה ברענגט זיך נישט ארויס א געוויסער ענין, גיבט זיך נישט ארויס עפעס א געוויסער א געוויסער מעלה, פארקערט, מען מאכט עפעס א תרתי דסתרי, עפעס א התחדשות, מען נעמט,

זאגט ער אזוי, דער סדר פון עשיית לבינים איז אז נאכדעם ווי מען לייגט אריין דעם געקנאטענעם ליים אין דעם מלבן וואס פארעמט אויס דעם ציור פון לבינים, לאחר וואס מען נעמט די סעמענט מען לייגט עס אריין אין דעם אין דעם מלבן, אין דעם מאשין וואס מאכט די די די לבינים, איז מען האט שוין דעם ציור פון די פון די פון די ציגל, מען האט שוין די ציור, איז דערנאך ווערן זיי דורכגעברענט אין א קאלך אויוון. מען דארף זיי דורכברענען, און דורכדעם וואס זיי ווערן דורכגעברענט, בכדי עס זאל ווערן פארהארטעוועט און שטארק אזוי ווי אבנים. ווי עס שטייט ביים דור, ביי דור הפלגה, נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה ותהי להם הלבנה לאבן. דורך ונשרפה לשריפה ותהי להם הלבנה לאבן, מען דארף עס אינגאנצן אדורכברענען ביז ס'ווערט הארט. אז די לבנים באקומען די הארטקייט און שטארקייט פון אבנים שבידי שמים, און מען קען פון זיי בויען א בנין דקדושה, אבער דאס איז שוין מער א פנימיות ענין, ותהי להם הלבנה לאבן, דורך דעם וואס מען נעמט די לבנים און מען פארברענט זיי, מען לייגט זיי אריין דורכן פייער, יעמאלט פארהארט מען זיי, ביז זיי ווערן א כלי, ווערן מוכשר צו ווערן א דירה פאר קדושה. זאגט ער אזוי, וויבאלד אז אט די שטארקייט פון די לבנים קומט דווקא דורך דעם וואס מען ברענט זיי אין פייער, וואס ביי כלי חרס איז דער דין אז נאכן דורכברענען די כלי הייסט זי א נייע מציאות פנים חדשות, איז עס דאך ניט קיין שטארקייט וואס איז פאראן אין זיי און דער מענטש איז דאס בלויז מגלה דורכן דורכברענען זיי, נאר א נייע שאפונג וועלכע ווערט אויפגעטאן בעיקר דורכן מענטשן. אזוי וואלט מען געקענט זאגן בפשטות אן דעם ער ברענגט א ווארט פון הלכה, מען זאגט על פי פשטות אז מען נעמט דעם דעם דעם דעם קלעי און דעם צימענט און מען פארברענט עס אדורך און מאכט א ס'ווערט א כלי, איז דאס נישט עפעס, דאס איז דער סדר הדברים, דער סדר טבע הדברים איז אז מען נעמט דעם חומר, און בשעת מען לייגט עס אריין דורך א כבשן ווערט דער חומר, ווערט ער מתקשה, עס איז נישט עפעס א התחדשות. אין הלכה לפועל שטייט אז מען נעמט א כלי חרס און מען לייגט עס אריין אין די כבשן, איז עס פנים חדשות באו לכאן. איז על פי דין הייסט אז דאס וואס דער זאך איז געווארן הארט איז דאס נישט מען האט ארויסגעבראכט די הכשרה וואס איז געווען פריער. מען האט נישט ארויסגעבראכט א זאך וואס איז אין אים אלעמאל געווען.

דאס איז דער גמר הכשרתו, דאס איז דער גמר הכשר, עס איז נישט קיין נייע מציאות. לגבי כלי חרס זאגט מען אז דאס וואס דורך דער כבשן ווערט ער א הארטער זאך איז דאס א התחדשות, מיט דעם ווערט ער א פנים חדשות, דאס הייסט אז דאס וואס ער קריגט די הארטקייט פון אבנים, דאס וואס ער ווערט מסוגל צו ווערן א אבן, דאס שטאמט נישט פון דער מהות פון דער לבנה אליין. דאס הייסט כאטש עס ווערט דורך דער פעולה פון דער כבשן, דאס וואס דער מענטש לייגט אריין אריין דער זאך אין דער כבשן, גיט צו דער מענטש א נייע זאך צו צו צו דער לבנה, עס איז נישט וואס מען ברענגט ארויס שוין א זאך וואס איז שוין מען איז מכשיר דעם כלי וואס שוין דא א שוין א סעט פראסעס אלרעדי, אז דער לבנה איז אזא מין סארט זאך מען לייגט עס אריין אין פייער ווערט עס פארהארטעוועט, מיט דעם וואס דער מענטש לייגט עס אריין אין פייער טוט ער אויף א נייעס, והראיה פנים חדשות באו לכאן. איז דער שטארקייט וואס ווערט אין די לבנים איז דאס נישט וואס איז געווען דארטן פריער און מען האט עס ארויסגעבראכט, נאר עס איז א נייע שאפונג וועלכע ווערט אויפגעטאן בעיקר דורכן מענטשן. אוודאי דארטן איז דא די פייער וועלכע ווערט אויפגעטאן בעיקר דורכן מענטשן וואס ברענט זיי דורך און איז מבטל זייער פריערדיגע מציאות. דער דוגמא איז א. מען זאגט אין עולם הזה דאס נישט איז נישט וואס מצד אחד איז די קליפות נישט דער עצם מהות פון דער תחתון דאס ווי דער וועלט פילט זיך אז אני ואפסי עוד, דער יש איז נישט קיין כלי צו אלוקות דער יש איז נישט בטל צו הוא לבדו ואין זולתו איז דאס נישט דער עצם מהות פון דער וועלט. דער ווארט, דער ווארט, דער ווארט איז אז יש, דאס וואס דער יש זאגט אז ס'איז נישטא קיין געטליכקייט, דאס איז דער יש, נישט קיין כלי צו אלוקות, נישט, נישט דאס מצד אחד איז דער יש אן עשה יש, און, און, און, און דאס, און דער יש מצד עצמו איז זייער שטארק פארבונדען מיט דעם ענין פון קליפות, מיט דעם ענין פון אני ואפסי עוד. אבער מיט דעם וואס, וואס, וואס איז דער ארבעט פון א אידן, דורכברענען דורך, דורכברענען די זאך און אינגאנצן מבטל זיין די די די קליפות וואס איז דא אין די זאך ביז ער ווערט א דירה א דירה צום אייבערשטן יא דארף פארשטיין דעם פונקט דעם ווי ס'ארבעט דא דעם ענין אקעי יא א נייע שאפונג וועלכע ווערט אויפגעטון בעיקר דורכן מענטשן וואס ברענט זי דורך און איז מבטל זייער פריערדיגע מציאות יא און דערפאר ווייזט עשיית לבנה ווען ווען דאס ווערט געטון מיטן צוועק צו בויען מיט זיי דער עיר אלקינו אויף דער עבודה פון אויפמאכן א דירה לו יתברך בתחתונים פארוואס ווי געזאגט אז כשם ווי עשיית לבנה באשטייט פון די צוויי עניינים א' דורכברענען און מבטל זיין דעם ציור פון לבנה

איז דאס נישט וואס מען האט דורכגעברענט דער כלי? מען האט נישט, האט מען סתם אזוי געמאכט א צווייטער זאך. מען וויל דאך מאכן פון דעם תחתון אז ער זאל ווערן א דירה. איז דער רבי, מען נעמט די לבנה מען ברענט עס אדורך ביז ער ווערט א כלי. איז דאס נישט וואס מען מאכט א צווייטער זאך. מען נעמט דער תחתון אליין, מען פארברענט אים, א געוויסער נקודה אין אים פארברענט עס אינגאנצן, אבער דער פארברענען דאס איז דורך דעם ווערט פנים חדשות באו לכאן. איז מצד אחד דארף מען נעמען, מען זאגט פנים חדשות אבער ס'איז דער כלי. דער, דער נקודה איז אביסל שווער צו. מצד אחד זאגט מען אז ס'איז נישט וואס מ'מאכט א דירה פון עפעס א. מ'מאכט א צווייטע, מ'נעמט דער תחתון און ער ווערט א דירה לו יתברך. נו, מ'נעמט דער תחתון אליין, און וואס איז דער התחדשות? האט מען אים געמאכט א דירה לו יתברך. אבער דער תחתון אליין מצד עצמו איז, דארף ער זיין אן אנדערע זאך אינגאנצן. זיין תכונה איז זיין א פארקערטע זאך אינגאנצן. איז דאס וואס ער ווערט א דירה איז דאס בדוגמא וואס דער רבי זאגט דער משל דא פון כלי חרס, מצד אחד נעמט מען די לבנה און מ'פארברענט זי. און וואס ווערט בשעת מען פארברענט זי? עפעס א נייע זאך אין זיי, זיי ווערן עפעס א הארטע זאך. לאידך, ס'איז א נייע זאך, מ'האט געמאכט אן אבן, מ'האט געמאכט די לבנה פאר אן אבן, מיט דעם וואס, אבער די לבנה זענען די לבנה געווען פריער, נאר מ'נעמט, מ'איז אינגאנצן משנה דעם זאך אליין, ביז אז ער ווערט אנגערופן א נייע זאך, ס'הייסט חדשות. דאס וואס דער זאך שטייט אין אזא צורה, דאס הייסט חדשות. אין דער משל איז נישט אזוי, אין דער משל זאגט מען אז.

אזא היץ וואס נעמט אים אדורך אינגאנצן ביז אז ס'קריכט אים אריין אין די עצם מהות זיינע און ער מאכט, ס'איז נישט א נייע זאך, ס'איז א היץ וואס רירט אן דער עצם מהות זיינע און בייט אים איבער פון דער עצם יסוד, אבער נישט אז ס'ווערט א צווייטער זאך, ווערט מיסודו ווערט ער אנדערש. איז דאס פנים חדשות אבער ס'איז דער זאך אליין. איז דער זאך זאגט מען בנוגע צום דירה בתחתונים, ס'איז דער יש אליין ווערט א דירה. פארוואס? ווייל מ'איז מבטל דער קליפה. אבער דער קליפה איז נישט קיין דבר נוסף. דער קליפה איז א חלק פון זיין פון זיין עצם וועזן. און דאס אז מ'איז מבטל דער קליפה, מ'איז אים, ס'איז א פייער וואס גרינגט, וואס גייט אדורך מעצם יסודו. איז דאס א פנים חדשות מצד אחד, לאידך ער ווערט דער דירה, נישט א צווייטער זאל יא אקעי. זאגט דורך ברענען מבטל זיין די ציור פון לבנה וואס ווייזט אויף סיטרא דמסאבותא, אוועק נעמען די קליפה, און דאס איז אינגאנצן דורך ברענען וואו געפינט זיך דער קליפה, בעצם יסודו פון דער יש, אינגאנצן אדורך ברענען דער יש, און ב' אז דאס איז די לבנה ווערן קשים און חזקים כאבנים, די קדושה'דיקע שטארקייט אזוי ווי אבנים שבידי שמים, דאס איז לגמרי א נייע מציאות, דאס איז די צוויי עניינים, ערשטנס דאס איז וואס מ'דארף טאקע וויסן, די ערשטע זאך איז מ'דארף אוועקנעמען א געוויסע זאך פון דער יש. ס'נישט מאכן דער דירה בתחתונים וואס נתאוה איז נישט, ס'נישט א עבודה פון חיוב נאר, ס'דא אן עבודה פון שלילה, מבטל זיין א געוויסע נקודה וואס דער יש האט, און דער ביטול איז נישט קיין, נישט נאר מבטל זיין דער זאך בחיצוניות, מבטל זיין א געוויסע שלעכטסקייט וואס איז זיך אנגעקלעפט מיט פון דעם יסוד פון דער זאך אליין, און מ'דארף עס שולל זיין אינגאנצן, און דערנאך דארף מען אריינשטעלן א נייעם חיוב. ער זאל ווערן אבנים, און דאס וואס דער נברא ווערט, דער נייע חיוב וואס ווערט איז א התחדשות ממש. דאס וואס דער נברא לאחר וואס מען האט שוין שולל געווען די קליפות, דאס וואס דער נברא ווערט אן אבן, וואס ער ווערט א כלי צו אלוקות, דאס איז א פלא גדול ביותר. דאס וואס דער ווילדער אינגל, אויסער דעם וואס מען האט עוקר געווען דעם נקודה אין ווילדקייט, וואס מצד אים טוט ער היזק, האט מען גענומען די ווילדקייט און געמאכט אז ער זאל זיין א דירה צו לערנען. די ערשטע זאך איז אוועקנעמען דעם נקודה פון שלעכטס וואס איז דא אין די ווילדקייט דאס איז א פלא גדול, דאס איז א אפערעישאן אזוי א סורדזשערי מיסודו, דערנאך אז ער זאל ווערן א כלי צו אלוקות, דאס דאס איז א דאס איז א התחדשות ממש, נעמען אפילו לאחר וואס מען האט מבטל געווען דער ניגוד, נעמען א זאך וואס מצד עצם טבעו וואלט ער געדארפט זיין א כלי צו קליפה, מאכן אים א כלי צו אלוקות איז א התחדשות, עס איז א נייע זאך, עס איז א פלא גדול. ס'איז א נייע זאך. לגמרי א נייע מציאות ווערט געשאפן דורך דעם ארבעט פונעם אדם. זאגט ער אות ח' אזוי זענען אויך ביי דער עבודה פון דירה בתחתונים פאראן ביידע עניינים. דאס ווערט אויפגעטאן דורך צוברעכן און מבטל זיין די קליפות וסטרא אחרא וואס די וועלט איז געווען פול מיט זיי. ס'איז דער וועלט מצד עצמו איז דער וועלט מצד עצמו איז א כלי צו א זאך פארקערט. מצד עצם תכונתו וואלט ער געדארפט זיין פארקערט. דארף מען אוועקנעמען דער פארקערט פון אים. דערנאך בלייבט ער אליין, און וואס טוט מען מיט אים אליין? מען מאכט אים פאר א דירה, דאס וואס דער ער אליין ווערט א דירה, דאס איז א נייע זאך, לאחר עס נולד געווארן, און דער און דער און בית, דאס איז לגמרי א נייע שאפונג וואס קומט דורך עבודת האדם, די הארטקייט, אויסער דעם רעדט דער פייער וואס פארברענט אים אינגאנצן, וואס דרינגט אין אים אדורך, דאס איז מבטל די קליפה, דאס איז א שינוי ביסודו ועצמו פון דעם יש, דערנאך אז דער יש זאל ווערן א כלי צו אלוקות, דאס איז א נייע זאך לגמרי. דער רבי טייטשט נישט אויס וואס איז דער ענין אין אין אין רעדט עס נאר אין הערה אַכט און נײַנציק לגבי עבודת לגבי לערנען לגבי לימוד התורה וואס מיינט דאס דער זאך אדער וואס איז עס נוגע אין קדושה איר וואס נוגע איז אין זמן הגלות איז מאכן א דירה בתחתונים וואס צו דעם איז נתאוה הקדוש ברוך הוא איז מאכן א דירה אין אזא מין סארט תחתון וואס מצד עצם היותו מצד עצם מהותו מאנט זיך ביי אים קליפות וסטרא אחרא קליפ נגד הוויה ממש מבטל זיין דעם ענין אינעם און מאכן אים א דירה צו א דירה לו יתברך, דאס איז די ערשטע זאך איז וואס איז דא, מען דארף טון מיט א שלילה, אויב דער גאנצע דירה בתחתונים וואלט געווען גלאט אזוי מצד דעם די משכן מיטן בית המקדש, מען דארף נישט אמפערן מיט א תחתון וואס מצד עצמו איז דא אין אים פארקערט פון אלוקות, מען נעמט א תחתון אוודאי דאס איז זייער ווייט און דארף דא א שווערע סוגיא, דעריבער וועט שפעטער רעדן פשט און לערנען איז אפשר גרינגער צו, ס'איז א שווערע סוגיא. איז פאראן אימיצער וואס דארף אדורכהארווען צוקומען צו דעם ענין, צוקומען צו דעם צו דעם פנימיות ענין. דערנאך איז פאראן א גאנצער ארבעט וואס שטייט לגבי די אריזל אז ער האט מבטל געווען קשיות, ער האט זיך מזיע געווען צו מבטל זיין קשיות. נישט נאר איינער לערנט און ער ווערט אוודאי ער דארף זיך צולייגן קאפ, ווען ער זיך צולייגן קאפ וועט ער געפינען דארט דער עומק פון דעם ענין און גיין ווייטער. יעמאלט טוט ער נאר מיט חיוב. אוודאי דער תחתון אליין איז זייער ווייט, מען דארף עקסעסן דעם כח אלוקי וואס איז בלי גבול און מען ברענגט עס ארויס און מען מאכט א קען דער תחתון ווערט ווערט א משכן. תחתון ווערט ער, צו מען ברענגט ארויס דעם עומק פון דער תחתון ביז ער ווערט א בית המקדש, דאס נישט וואס ס'איז דא דער תחתון אליין איז פארקערט, איז בניגוד, און ס'איז דא אן עבודה מבטל זיין דער ניגוד, עפעס מען דארף עס צוברעכן, דער עבודה מען קען נישט, ס'איז נישט וואס מען וועט מגלה זיין עפעס א נקודה פון טוב וועט במילא דער יש בטל ווערן, דער ווילדקייט וועט אלעמאל בלייבן. דארף מען פועל זיין אוועק נעמען די שלילה פון דער ווילדקייט, נעמען די די ניגוד וואס איז דא אין דער ווילדקייט, דאס איז אן ארבעט בפני עצמו, מען דארף, א מענטש שטויסט זיך אן אין עולם הזה מיט זאכן וואס זענען היפך אלוקות, און ס'איז דא, ס'נעמט צייט און מי מבטל זיין ניגוד, מבטל זיין חשך, מבטל זיין שלילה, ס'איז איין ארבעט, לאחר וואס מ'איז מבטל דעם ניגוד, נעמען דעם יש וואס מצד עצמו וואלט געדארפט זיין דער ניגוד און מאכן אים א דירה דירה לו יתברך, דאס איז א חידוש, א חידוש גדול. אבער דאס וואס פאראן דער זאך וואס פאראן אין וועלט א נקודה וואס א מענטש דארף ארבעטן מיט חשך, איז דער נקודה מצד דעם ענין אין דירה בתחתונים, נישט מצד די פריערדיגע ענין וואס א מענטש דארף פשוט טון טון אין א וועלט וואס איז אינגאנצן פארקערט וואס עס דארף זיין, מען דארף טון מיט דער חשך, מבטל זיין דער חשך, און דערנאך מאכן א נייעס, מאכן א נייע זאך, וואס די זאך מצד עצמו האט עס בכלל נישט אין זיך. אין תורה איז ער עס יא מסביר און זאגט, דאס איז דער טעם וואס דער עיקר עבודה אין זמן הגלות אנהייבנדיג גלות מצרים שורש כל הגליות באשטייט אין עשיית לבנה, זאגט, ווייל היות אז דער תכלית השלימות אין דירה בתחתונים, וואס וועט זיין בימות המשיח ותחיית המתים, איז תלוי במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות, יא, אלטער רבי איז מדייק, משך הגלות, דארף דעריבער בדוגמא לזה אויך אונזער עבודה אין וועלט בזמן משך הגלות באשטיין אין עשיית לבינה, ווייל דאס איז די דירה וואס מ'דארף מאכן. זאגט, יעדער ענין, און דער רבי טייטשט נישט אויס וואס מיינט עס פשוט אין עבודה, וואס, זאגט ער, יעדער ענין אין וועלט הייבט זיך אויך אן אין תורה.

מלבן זיין א הלכה ישנם שני ענינים שבעשיית לבינה, זאגט א', בירור וליבון ההלכות על ידי הסרת והתשת כח הקליפות המעלימים ומכסים על ההלכות. די קשיות, אין קבלה די קשיות זענען פון סטרא אחרא, די קשיות וואס איז פאראן, די העדר הקלארקייט, דאס שטאמט פון סטרא אחרא, נאר מען לערנט איז מען מבטל קליפות, יעדער קשיא וואס מען פארענטפערט, מען איז מבטל כח הקליפות. דערנאך אופן ב איז אז די ריבוי הלכות מתחדשים גם ענינים חדשים. די קשיות מיט דער ניגוד, דער ביטול הניגוד און די קשיות, די פארענטפערן די קשיות, נישט נאר וואס איז מבטל א קשיא, דער ביטול הקשיא ברענגט א נייער ענין אין הלכה. על דרך זה דער דירה בתחתונים איז דאס נישט, ס'איז א נייע זאך, ס'קיינמאל נישט געווען אזא זאך פריער, אז מען נעמט א יש און מאכט פון אים א דירה, דאס איז א נייע סארט מציאות. פונקט זאגט א נייע הלכה, ס'קיינמאל נישט געווען דער הלכה פריער, ס'נישט וואס, מען האט מחדש געווען א נייע ענין, צוליב א קשיא האט מען געדארפט מחדש זיין א נייע ענין. ס'איז פאראן וואס מען זאגט אז אז ס'איז פאראן שוין, מען דארף פארשטיין וואס הלכות המתחדשים וואס ווערן באופן של חיוב, א מענטש לערנט און ער קומט פארשטייט בעסער די גמרא זעט ער עפעס א נאך א פרט, ניין הלכות המתחדשות, מצד די קשיות מצד די שוועריקייטן און פארענטפערן די קשיות ווערט ניי, דער סארט הארעוואניע מאכט נייע הלכות, נייע געדאנקען, נייע עניינים, על דרך זה דער יש וואס ווערט דורך דעם וואס מען צוברעכט די קליפה, מען מאכט א, מען מאכט די דירה, דער דירה איז א נייע זאך. ס'איז נישט קיין המשך צו פריער, ס'איז א נייע סארט מציאות. און דער עבודה איז, וואס דורך דעם וועט מען זוכה זיין אין דער התגלות פנימיות התורה אז לעתיד אראנו נפלאות, און אין וועלט, אז די וועלט וועט זיין מיט תכלית השלמות בריאתו, תכלית השלמות פון דירה בתחתונים בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. דער סארט תחתון, דער סארט תחתון וואס איז געווארן, וואס איז געווען ביים משכן איז געווען אזא מין סארט תחתון וואס איז געווען בהמשך צום ענין העליון, נישט דער אמת סארט תחתון.

וואס איז דאס איז צוויי באזונדערע זאכן, פארהאן דער יש, און דאס וואס דער יש זאגט אז עס איז נישטא קיין געטליכקייט. עס קען זיין עס זאל זיין א יש, א מציאות, אבער וואס זאל ער זאגן אז עס איז נאר דא אלוקות? דאס זאל ער זאגן? דאס דאס דאס איז א חידוש טאקע, עס איז א פלא, אבער דאס איז דער פלא פון דירה בתחתונים. נישט עס וועט ווערן אויס שווארץ, עס וועט ווערן אויס יש. דער יש וועט שרייען אז הוא לבדו ואין זולתו. היפך לגמרי וואס זיין מהות וואלט געדארפט שרייען. היינט שרייט ער אני ואפסי עוד. דער ואפסי עוד, פארוואס ואפסי עוד? לכאורה אז ס'איז דא נאר אני, וואס עפעס זאל זיין עפעס אנדערש? אז ס'איז דא אני, במילא איז ואפסי עוד. ס'וועט זיין אני, אבער אבער דער אני וועט זאגן אז ס'איז נאר דא דעם אייבערשטן, אז הוא לבדו הוא ואין זולתו. דער ואפסי עוד וועט נתבטל ווערן. דער קליפה וועט נתבטל ווערן. דאס איז א חידוש. אז דער אני זאל זאגן אזא זאך וועט בלייבן, דאס איז א פלא גדול, ס'וועט אלעמאל בלייבן א פלא. ס'נישט עפעס מיט אויפהייבן דעם תחתון אוועק אז אז ס'נארמאל איז די דירה בתחתונים זייער סכאטשעס מ'נעמט א לבנה און מ'פארהארטעט עס לייק מ'פארהארטעוועט די לבנה אבן מצד עצם תכונתו איז א הארטע זאך מצד עצם תכונתו איז ער שייך איז ס'בידי שמים א לבנה בעצם איז ער א ווייכע זאך דורך די פייער מ'האט געמאכט א ווייטע זאך מ'האט אים אריינגעבראכט הארטקייט וואס וואס בעצם וואלט עס נישט געדארפט זיין דארטן און אף על פי כן האט מען עס האט מען עס אים אריינגעבראכט און און און ער ווערט ער ווערט א ציגל ער ווערט דאס דאס ווערט זיין מציאות.

אין אזא מין סארט וועלט געפינט מען זיך היינט. זאג וגם האדם שהוא עושה את הדירה, הרי יסודו הוא מעפר, ולכן אין שום תקנה לחומריות שלו, ולנטייה שיש בו למידות רעות יותר מבעלי חיים ומצד חומר גופו, רק על ידי שריפה וביטול הישות. נישטא קיין עצה פאר חומריות הגוף, אויסער דורך שריפה.

דארף טון מיט א טאכט מען מיט א דעת וואס איז ניט שייך אז ביי אים זאל מאיר זיין אלוקות. דאס איז דער גוף, דאס איז דער יש. זיינען מיר מענטשען וואס קען ביי אונז מאיר זיין דער אמת פון אלוקות אין קאפ. מען זאל דערהערען אלוקות אז יא מער ער זעט נישט ער. בגשמיות אסאך. מער דער מענטש אוודאי. די נשמה.